סאו, איך האב פאריגע מאל געזאגט אז אין ספר יוסיפון שטייט אז ווען ס'האט זיך געגרינדעט, נאכאמאל, ווען יאשקע האט געלעבט, ער האט געהאט פאלאוערס, ווייל ער איז געווען, ער האט געמאכט מופתים, היסטערי, היסטערי, ער האט געמאכט מופתים, יא, ער האט, ער האט, ער האט געמאכט מופתים, און ער האט געפלויגן אין די לופט, אזוי מיר האבן געשמועסט, ער איז אריין אין די קודש קדשים, ער האט זיך אויסגעלערנט, ער האט. וואס ער האט געטון איז, ער האט אריינגעלייגט אין זיין פלייש האט ער אריינגעלייגט די שם, ס'איז דא א געוויסע שם, און ווען איינער קען די שם קען ער קען ער טון עושה מופתים, און ער האט עס געטון, ער האט געמאכט און ס'האבן זיך, סתם המון עם האבן זיך מורא'דיג מורא'דיג פארטשעפעט אויף אים, און ער איז געקומען מיט נייע זאכן און נייע איידיעס, ער האט געזאגט אז דער אייבערשטער האט אים געשיקט א נייע תורה, און ער האט געמאכט א נייע תורה כאילו. איך האב שוין פאריגע מאל געזאגט אז כאטשיג שטייט אין די תורה אז די תורה גייט נישט בטל ווערן אבער ווי מען זאגט די נעקסטע דזשענ די וואס זענען געווען זיינע פאלאוערס האבן נישט געקענט די ערשטע תורה און סאו די גמרא ברענגט אז ס'געווען רבן גמליאל האט האט האט געוואלט חוזק מאכן פון זיי דאס הייסט אין אנדערע ווערטער בשעת ווען ער האט געלעבט איז נישט געווען קיין גאנצע דאס זיי האבן געזאגט עפעס הונדערט יאר שפעטער איז איינער ארויף געקומען אז ער איז ארויף אין הימל און ער איז צוריק אראפ געקומען און ער האט אים געזאגט אז מ'זאל מאכן א גאנצע

ס'איז געווארן א גאנצע פאלק, דאס איז געווען יענע דור, און די גמרא ברענגט רבן גמליאל האט געוואלט חוזק מאכן פון זיי, האט רבן גמליאל געגאנגען צו רבן גמליאל האט געגאנגען געגעבן שוחד פאר איינער פון די פון זייערע דזשאדזשעס, האט ער געגעבן שוחד און געגעבן א גאלדענע א גאלדענע מנורה, און ער איז געקומען צו אים און האט אים געזאגט אז אז דאס הייסט די די די שוועסטער פון רבן גמליאל איז געקומען געברענגט א גאלדענע מנורה, און ער האט געזאגט אז איך וויל ירש'נען די ירושה פון מיין טאטע. איך בין א פרוי, און די אידן זאגן אז ס'בלאנגט נישט קיין ירושה פאר פרויען, סאו איך וויל איך וויל יא ירש'נען. שוין האט דער דזשאדזש געזאגט אז ניין, ס'איז שוין דא א נייע תורה, אין יענע תורה שטייט אז א פרוי איז די זעלבע ווי א מאן, סאו למעשה דו גייסט יא ירש'נען. שוין. אקעי. רבן גמליאל איז די נעקסטע טאג אריינגעקומען און געגעבן פאר אים, די גמרא ברענגט א חמרא לובא, עפעס א טייערע חמור, א דאנקי, עפעס זייער א טייערע, פון שטאט לוב, זעהט אויס געווען זייער א טייערע דאנקי, און.

קיצור ער האט געוואלט אזוי ווי חוזק מאכן אז וויאזוי ס'קומט זיי אויס בעסער, אז ס'קומט זיי אויס בעסער צו זאגן אז ס'א נייע תורה איז א נייע תורה, אז ס'א דאס זאגט מען, סאו דאס איז געווען די, דאס האב איך געזאגט פאריגע וואך וואס מ'האט געפרעגט וויאזוי קען זיין מ'מאכט א נייע תורה שטייט אין די תורה, יא, די ענטפער איז ס'איז נישטא קיין תירוץ פאר דעם, זיי האבן אויך געהאט די פראבלעם, נאר וואס מ'זאגט, סאו ס'איז געווארן, ס'איז געווארן א גרויסע, אנגעהויבן האט זיך עס געווארן. אז מ'האט פיינט געהאט די אידן ווייל די אידן האבן געהארגעט יאשקע, על כל פנים די סנהדרין האבן אים געהארגעט, איז געווארן אז די גוים האבן אנגעהויבן אריינצולייגן א שנאה פאר די אידישקייט ווייל זיי האבן געהארגעט זייער גאט. זיי האבן געטענה'ט אז ער איז געבוירן פון די אייבערשטער, ער האט נישט געהאט קיין מאמע, נישט געהאט קיין טאטע, ממילא דער אייבערשטער איז געווען זיין טאטע, ממילא ער איז א קינד פונעם אייבערשטן, ממילא זיי האבן זיי האבן זיי האבן מייחס געווען צו אים ווי כאילו ער איז א ער איז א געטשקע, און. מען האט אנגעהויבן אים צו דינען, למעשה איז געווען אז די גוים וואס ווען זיי האבן אים געדינט הלכה'דיג האט עס נישט געהאט קיין דין פון עבודה זרה, ווייל ס'געווען בשיתוף ווייל זיי האבן זיי האבן געדינט די אייבערשטער, זיי האבן געהאלטן אז ער איז, בקיצור ביי א גוי, ווען א גוי דינט יאשקע מיט די אייבערשטער אזוי ווי דאס איז נישט קיין בעצם א פראבלעם, סאו ממילא זיי האבן זיי האבן עס איז געווען שיתוף, באמת האט עס נישט געהאט קיין דין עבודה זרה, אבער למעשה א איד האט עס נישט טאר עס נישט, שוין, איך האב מסביר געווען אז די. די רוימים, אין די ערשטע צייטן האבן די רוימים זייער זיך מתנגד געווען צו דעם, זיי פלעגן פארברענען מענטשן, זיי האבן בשום אין אופן נישט צוגעלאזט די גאנצע קריסטשען, אבער עס איז אריבערגעגאנגען א שטיקל צייט און זיי האבן איבערגענומען די גאנצע גלויבונג, און די סיבה דערפון לכאורה איז זייער פשוט, אנפאנג האבן זיי געמיינט וויבאלד ס'קומט פון א איד איז עס א אידישע זאך, ס'איז נאך א גירסא אין אידישקייט, סאו האבן זיי געמיינט עשיו שונא ליעקב, במילא מען דארף פיינט האבן קריסטשען אזוי ווי מען דארף היינט האבן, ס'קומט דאך פון א איד, אבער צום סוף האבן זיי געזען אז פארקערט דאס ברענגט שנאת הדת, האבן זיי געזען אז דאס ברענגט אז פארקערט דאס ברענגט צו הרג'ענען אידן.

איין מאל אז דאס איז געווארן ווי מען זאגט אז מען פייט מיט כלל ישראל, עשיו שונא ליעקב, בקיצור דאס איז געווארן די שטעקן. סאו עס איז געווארן די שטעקן אז רוים האט עס גענומען און עס איז געווארן אויף אזא סארט פארנעם אז ווי מען זאגט אלע לענדער וואס זענען געווען קריסטשען זענען האבן זיך מתייחס געווען צו רוים. אין די גמרא זעט מען, דו ווייסט עס איז דא רוים און עס איז דא איראן. די גמרא, פרס און רוים, די צוויי, און עס הייסט אין אנדערע ווערטער, די גמרא ברענגט, פאר משיח וועט קומען, ברענגט די גמרא א מחלוקת ווער גייט זיין שטערקער, צו איראן, צו צו די, די גמרא מיינט נישט דווקא איראן, היינט קען זיין פארשטייט מען שוין יא, אבער איראן איז געווען די סימבאל פון די אראבישע

צו די האב איך געזאגט די צוויי גלויבינגען איז געבליבן אויפן וועלט איך געזאגט באמת ריין דאס קען היסטערי זאגן אז סגעווען עפעס פערצן טויזענט מיט טשעינדזש יא צווישן פערצן און פופצן טויזענט גלויבינגען סארטן גלויבינגען איז געווען פאר די צייט אלע גלויבינגען איז געווען אזויפיל גלויבינגען און סאיז אראפ פון מאפ. ס'איז נישט דא. צוויי גלויבינגען איז געווען אייביג און ס'וועט בלייבן ביז משיח וועט קומען. יא, דאס איז די מוסלמענער און ס'איז די קריסטשען. די צוויי. סאו די תורה שטייט דארט אין די תורה ווען מיר דינען עץ ואבן, יא, מ'וועט גיין אין גלות, מיר דינען עץ ואבן שטייט אין די ראשונים. עץ ואבן, עץ מיינט די צלם. און ואבן מיינט די שטיין פון די מוסלמענער. סאו די צוויי, די צוויי גייען בלייבן. איך האב געזאגט אז די סיבה פון די צוויי, פארוואס די צוויי בלייבן, איז ווייל ס'איז דא צוויי פרשות אין די תורה. און און און ס'איז דא אין פרשת וישלח, די תורה רעדט דארטן פון עשיו, די תורה רעדט פון אלע אלופים, און די תורה רעדט דארטן אלוף מגדיאל אלוף רומי, בקיצור אזוי רשי זאגט מגדיאל זה רומי, נאך דעם אלוף עירם עירם וואס געזאגט אז אמעריקע וואס ס'איז זיך צוזאם געקומען אלע שטעט אין איין שטאט יא דאס איז עירם אמעריקע יא ס'איז איז איז איז די פשט איז ווייל די תורה האט געשריבן א גאנצע פרשה וועגן עשו וועגן דעם עשו די גלויבונג פון עשו וועט בלייבן ביז משיח וועט קומען און די זעלבע זאך איז ישמעאל ווייל די תורה האט געשריבן א גאנצע פרשה פון ישמעאל די תורה זאגט די גאנצע היסטערי פון ישמעאל מיינט אז די בקיצור אן די תורה וואלטן זיי נישט געקענט האבן אחיזה. זיי האבן עס גענומען, זיי האבן גענומען, נאכדעם וואס די קריסטישע גלויבונג איז געווארן האבן עס עשיו אזוי ווי מ'זאגט איבערגענומען, אין אלע יוראפעישע לענדער. דאס טייטש אלע אלע לענדער פון יוראפ איז עשיו דאס טייטש רוים איז געווען עשיו די ערשטע וואס האבן זיך געזעצט אויף רוים רוים איז נאכאמאל איטעלי איז געווען איז געווען א נייע שטאט ס'איז געווען א וואלקענא די אנפאנג פון די שטאט איז געווען די גמרא ברענגט אז שלמה המלך האט חתונה געהאט מיט בת פרעה זאגט די גמרא יענע נאכט איז געווען א וואלקענא. און די און ס'איז געווארן א שטאט. ס'טייטש ס'איז געווען א בארג וואס האט אויפגעפלאצט און ס'איז געשאפן ווייסט וואס א וואלקעינאו איז און ס'איז געווארן אין די ים איז געווארן אזוי ווי א בוט יא די גמרא ברענגט עס אזוי ווי אין די און דאס איז געווען איטעלי יעצט אנפאנג איז עס נישט געווען באזעצט אנגעהויבן מ'האט אנגעהויבן צו וואוינען בני עשיו האבן זיך אהינגעצויגן בני עשיו האבן אנגעהויבן דארט צו וואוינען ס'איז זייער אינטערעסאנט רשי אין חומש ברענגט אז ווען יצחק האט צוגעכאפט די ברכות. ווען יעקב האט צוגעכאפט די ברכות פון עשיו, שטייט יצחק האט געגעבן די אלע ברכות און יצחק פרעגט פרעגט אים וואס קען איך דיך בענטשן איך האב שוין אלעס אוועק געגעבן איך האב שוין אלעס אוועק געגעבן פאר עשיו אין אנדערע ווערטער איז טייטש אלע ראשונים פרעגן איך פארשטיי נישט וואס איז געווען די פלאן פון יצחק ער האט געוואלט אלעס געבן פאר עשיו גארנישט איבער לאזן פאר יעקב ניין די פלאן איז נישט אזוי געווען די פלאן איז געווען ער האט געוואלט געבן אביסל ארץ ישראל פאר אים אביסל ארץ ישראל פאר אים אבער עפעס איז געווען ווען ער האט אנגעהויבן צו רעדן האט ער אלעס אוועק געגעבן פאר יעקב, אזוי ווי עס שטייט שכינה מדברת מתוך גרונו אזוי ווי דער רמבן זאגט, יא עס איז געווען ער האט האט האט ער אלעס אוועק געגעבן פאר יעקב, שוין נאכדעם קומט עשיו פרעגט ער איך האב נישט כ'האב דיר גארנישט צו געבן, כ'האב שוין אלעס אוועק געגעבן, פרעגט ער טאטע הברכה אחת היא לך, דו האסט דו קענסט מיר נישט געבן עפעס? האט ער אים געזאגט אבער. איך ווייס דיר נישט וואס צו געבן, האט ער אנגעהויבן צו וויינען. שוין האט ער אנגעהויבן צו וויינען, האט ער געזאגט, יא, איך גיב דיר יא, האט ער געזאגט משמני הארץ יהיה מושבך, איך גיב דיך, איך גיב דיך א לאנד. רש"י זאגט, ער האט אים געגעבן איטאליע של יוון. ער האט אים געגעבן איטעלי, פארוואס רופט עס אן יוון? ווייל אנגעהויבן פון די, ווי אזוי איטעלי האט זיך אנגעהויבן, האט זיך אנגעהויבן מיט די יוונים, דאס טייטש, וואס דעמאלס איז געווען ספארטס, יא, יא, די גאנצע זאך פון ספארטס האט זיך דעמאלס אנגעהויבן. קודם גריכנלאנד, נאכדעם איז עס געגאנגען צו רוים. די גאנצע זאך, סאו איטאליע של יוון אנגעהויבן האט זיך עס מיט יוון, נאכדעם איז עס איבערגעגאנגען צו עשו, סאו עשו, אזוי ווי מען זאגט, יעקב אבינו, יצחק האט דעמאלס באשאפן איטעלי צו געבן פאר עשו, סאו דאס האט געמוזט באשאפן א נייע לאנד, קודם איך האב דיר גארנישט וואס צו געבן, ווייל ארץ ישראל האב איך שוין אוועקגעגעבן, איך האב ארץ ישראל, איך קען דיר נישט געבן עפעס אנדערש, זאגט אקעי ווייסט וואס האט ער געמאכט? האט ער געמאכט א נייע לאנד, האט ער געמאכט איטעלי. ווייל דאס האט חרוב געמאכט די בית המקדש. ס'איז געווען א שטראף פאר שלמה, דאס טייטש ווייל ער האט חתונה געהאט בת פרעה, האט געדארפט קומען א א וועג ווי מ'זאל קענען חרוב מאכן די בית המקדש. אזוי זאגן חזל. סאו סאו די מעשה איז געווען איטעלי ווי מ'זאגט האט. איז ממילא וועגן דעם רוים, בקיצור, רוים וואס דאס איז עשו, זיי האבן איבערגענומען די גלויבינג, און נאכדעם אלע אייראפעאישע לענדער וואס זענען געקומען פון בני עשו, די היסטערי גייט אזוי, אלע אלע בני עשו זענען געקומען צו, אלע, לאנדאן, פראנקרייך, אלע די לענדער איז עשו, נישט וואס טייטש די, סאודי אראביע, די אלע אנדערע לענדער איז ישמעאל, און די לענדער איז עשו, אין אנדערע ווערטער, רובא דרובא פון די וועלט זענען אייניקלעך פון אברהם. גוים. יא. ווייל אדער איז ישמעאל אדער איז עשו. ס'איז דא נאך אדער דאס, אבער רובא דרובא. דאס וואס דאס האט דער אייבערשטער געזאגט פאר אברהם אבינו, אני אב המון גוים נתתיך, אז דו גייסט ווערן די טאטע פון די גאנצע וועלט.

סתם ווייל דארטן אין אינדיע און אזיע דארט בען, טיילאנד, בענגלאדעש, איז דאך דא די אנדערע גרויסע רעליגיע, בודאיזם מיט הינדואיזם, דאס ווערט פאררעכנט אז א רעליגיע אדער מער א מאוומענט, מעדיטעישן, יעדע זאך. הינדואיזם מיין איך איז א רעליגיע. ווי אלט ווי אלט איז עס שוין?

נאר די קריסטליכע גלויבונג האט זיך אנגעהויבן ממש אזוי ווי די תורה'שע גלויבונג, עס איז געווען ממש אין אנפאנג אזוי ווי די תורה, נאכדעם האט מען געטוישט, אבער למשל די די די די די גאנצע קריסטליכע, דו ווייסט די דו ווייסט די גאנצע זאך פון אנגעצויגנקייט פון אידישקייט, מען טאר זיך נישט נאכגעבן די תאוות און מען דארף זיין שטראף, דאס קומט פון זיי, די אידישע גלויבונג איז קיינמאל נישט געווען אזוי.

און ליידער אידן האבן אנגעהויבן עס נאכצומאכן, אבער עס איז שטותים, אונז דארף מען וויסן עס איז שטותים, דער אייבערשטער וויל אונז זאל מען זיין פרייליכע מענטשן, דער אייבערשטער וויל נישט מען זאל לעבן מיט צודריקט מיט סאו על כל פנים. יא, מען האט גענומען די קריסטישע גלויבונג און מען האט עס פארברייטערט, יא, יא, ליידער. נישט סתם אויף ערב רב. זיי טאר דאך א גלח נישט חתונה, אדער? דאס איז די פשט, זיי האבן געמאכט א גלח טאר נישט חתונה האבן ווייל זיי האבן געזאגט אז עס איז א פראסטע זאך, זיי כאפן נישט, אין חזל שטייט אז דאס איז די גרעסטע קדושה, ס'איז די גרעסטע מקום השראת השכינה ווען מאן און ווייב זענען צוזאמען. און זיי זעען, אך, דאס איז א פראסטע זאך. זיי זאגן בלית ברירה, א מענטש האט תאוות, מוז מען אים געבן א ווייב. אבער נישט, זיי האבן נישט געכאפט אז ניין, ניין, נישט דאס, דאס איז די, ס'איז די הייליגסטע זאך. אבער על כל פנים, דאס איז די קריסטשען. חדר המיטות. חדר המיטות, אנשטאט קודש קדשים האט עס געהייסן חדר המיטות, ס'איז די בעדרום, יא, ס'איז, דאס איז די פוינט. סאו. סאו למעשה איז געווען אז אז איז נאכאמאל ווייל די צוויי האבן האבן פרשיות אין די תורה, דאס איז די פשט, אין אין זוהר שטייט אז אין די סוף פרשת וישלח ווען ער רעדט פון עשיו, זאגט די זוהר אז דארט שטייט די גאנצע גלות, אין אנדערע ווערטער די גאנצע גלות וואס ס'גייט זיין ביז משיח העט קומען האט א קיום, עשיו, יא, די קריסטשען, דאס איז די קריסטשען, האט א קיום ווייל ס'שטייט א פרשה אין די תורה, ווען נישט די פרשה וואלטן זיי בטל געווארן, אזוי ווי אלע אנדערע טויזענטער טויזענטער גלויבינגען וואס איז, ס'איז דא א גלויבינג, ס'גייט ארויף אויף די מאפ, און ס'גייט ארויף און ס'גייט אראפ, ווייסט ווי מ'זאגט אנפאנג איז אינטערעסאנט, אזוי ווי יעדע זאך, אנפאנג איז אינטערעסאנט, מיט אפאר יאר גייט אריבער, קומט אויף א צווייטער, ניין ער גיבט א אנדערע קנייטש, און פרעגט אראפ די פריערדיגע, די צוויי איז געבליבן ווייל די צוויי איז דא א פרשה אין די תורה. סא למעשה איז געווארן פון אנפאנג אז מען האט עס אנגעהויבן צו נוצן פאר א שטעקן פאר די אידן, אזוי ווי כאילו די אידן האבן געהארגעט זייער געהארגעט זייער אפגאט, איז ממילא מען דארף הארגענען יעדע איד ס'איז א מצוה צו הארגענען די אידן, נאכאמאל איך וויל ארויסברענגן איין שטארקע פוינט אז מען וואלט עניוועי פיינט געהאט די איד, יא חזל זאגן שירדה שנאה לישראל און עס איז געווען הר סיני פון דעם הייסט עס סיני שירדה שנאה לישראל דאס הייסט שוין אנדערע ווערטער די מציאות איז אז אידן. אז אידן זענען די אויסדערוועלטע פאלק, אידן האבן א חלק אלוקי ממעל, אידן האבן אין זיך א געוויסע שטאלצקייט, און עס איז א פאקט, א איד האט אין זיך א שטאלצקייט, מען קען דאס נישט צונעמען, וויפיל מען וועט וועלן מאכן אז די איד זאל פארלירן זיין שטאלצקייט, אזוי ווי אין מצרים, פרעה האט געזען די שטאלצקייט פון די אידן, האט פרעה געטרייט בפרך, אלעס האט ער געטון, ער האט געוואלט מאכן די אידן, ער האט נישט געקענט סובל זיין די שטאלצקייט פון די איד, סאו אין אנדערע ווערטער מען וואלט עניוועי פיינט געהאט די איד, ס'איז אבער געשען, דאס איז געווען די שטעקן, אבער ווייסט דא מענטשן וואס טראכטן וואַו, ווען נישט יאשקע וואלט מען נישט פארברענט אזויפיל אידן, ס'איז שטותים, אידן וואלטן געליטן, דאס איז א פאקט, וואלט עס געווען, וואלט עס געווען א אנדערע זאך. יעדע מגפה וואס ס'פלעגט זיין אין א שטאט אה זענען די אידן געווען שולדיג. היינט אויך. יא, היינט זאגט מען אז קאוויד קומט אויך פון די אידן. זיי טוען די זעלבע זאך. יא, איך האב נאך נישט געהערט די גירסא. וואס האבן די. רעד זאונס און זיי ווערן מער פראטעקטעד. יא, אבער למעשה, באטעם ליין איז געווען אז זיי האבן גענוצט, זיי האבן גענוצט די יאשקע ביזנעס האבן זיי גענוצט פאר א שטעקן. צו צעשלאגן אידן, צו הרג'נען אידן, בראטן אידן, און אידן זענען טאקע פארברענט געווארן. ס'איז געווען ס'הייסט ס'איז טייטש אזוי, ביז די ביז די קריג פון היטלער איז געווען אז אז אז טאמער א איד, אין יעדע גלות, טאמער א איד האט זיך געוואלט שמד'ן, האט מען האט מען אים נישט געהארגעט. און ס'איז געווען ס'טייטש ביי די אלע גזירות, ת"ח ות"ט, און די. דאס טייטש ס'איז געווען, ווען מ'גייט צוריק היסטערי, יעדע שטיקל צייט, ס'איז אריבערגעגאנגען אזוי פופציג יאר, הונדערט יאר, איז געווען מ'האט געמאכט אזעלכע שחיטות, ממש גע'שחט'ן, ממש גע'הרג'עט, סקילה, שריפה, הרג, חנק, דאס איז געווען, דאס איז געווען זייער א, ס'איז געווען זייער א, זייער א, בקיצור, זיי האבן געטרייט צו פייניגען די מענטשהייט, די אידן, די מערסטע וואס זיי קענען, איך זאג, די מערסטע וואס זיי האבן געטרייט צו מאכן איז נישט צו הרג'ענען די אידן, צו הרג'ענען די מאראל פון די איד. די שטאלצקייט פון די איד, דאס האבן זיי, דאס האבן זיי נישט געקענט. זיי האבן געמיינט אז זיי גייען מאכן מיתות משונות פאר די אידן, די איבריגע גייען פארלירן די מאראל, גייען פארלירן די שטאלצקייט פון די איד. אבער דאס קען נישט געשען, ווייל דאס קומט פון אינסייד. א איד האט א שטאלצקייט בטבע, נישט ס'איז למעשה וועגן דעם איז די, בקיצור אבער דאס האבן זיי געטרייט צו טון, און ביז די לעצטע קריג, ס'הייסט ביז היטלער. ווען מ'גייט צוריק עני היסטערי וואס איז געווען אין כלל ישראל, יעדע מאל וואס א איד האט זיך געוואלט שמד'ן, פארקערט, ווילסט דיך שמד'ן, הרג'עט מען דיך נישט. ביי היטלער איז געווען די ערשטע מאל אין היסטערי וואס ער האט מחליט געווען מ'דארף הרג'ענען יעדע איד. ס'טייטש ער האט געוואלט ארויסרייסן אזוי ווי. די מציאות פון די איד האט אים אזוי געברענט אז אפילו אפילו מען וויל זיך שמד'ן אפילו מען איז געווען א גוי לכל דבר שוין פינף דורות קיצור עס געווען מענטשן אין דייטשלאנד דארטן איז דאך געווען השכלה זייער שטארק גרויס יא די השכלה די זאך פון השכלה געווען ווען עס האט זיך אנגעהויבן די השכלה זיי האבן געטענה'ט אז. אז אז אויב מען וועט זיך אויפפירן אינדרויסן ווי א גוי, וועט וועט די וועט די וועט די גוי נישט אזוי וועלן הרג'נען די איד. און סברא האט עס געהאט א שטארקע שכל, ממילא האבן זיך אסאך מענטשן אויסגעטון די קאפלעך, געגאנגען מיט נישט מיט די אידישע לבוש, מען איז נישט געגאנגען מיט די רעקל, מען איז געגאנגען מען האט זיך מען האט זיך מען האט אנגעהויבן צו גיין ווי די גוי, און מען האט מחליט געווען אז דאס גייט מאכן אז זאל נישט די גוים זאלן נישט אזוי פיינט האבן די איד. און ס'איז געווען זייער אסאך אידן האבן אנגעהויבן צו טון, און עס איז געווען אסאך אידן וואס זענען געבליבן ערליך פון אנפאנג, אבער למעשה איז געווען וויבאלד אבער מען האט זיך אזוי אנגעהויבן אויסצומישן מיט די גוי, האט צום סוף השכלה האט אוועקגעהארגעט זייער א גרויסע חלק פון אידישקייט, איך זאג אבער נישט סתם א גרויסע חלק פון אידישקייט, השכלה האט ממש, פראנקפורט למשל איז געווען די הפלאה געווען דארטן רב, און ער איז געווען, און פראנקפורט איז געווען די די די די. טויזענטער טויזענטער אידן, מ'האט עס גערופן ירושלים ש, מ'האט עס גערופן אזוי ווי ירושלים, אז פראנקפורט די ירושלים פון דייטשלאנד, יא דאס איז געווען די, ס'איז געווען, ס'איז געווען, ס'איז געווען די, ס'איז געווען א מורא'דיגע, ס'איז געווען, ס'איז געווען א, די אידישקייט האט זיך, איז געווען דארטן זייער שטארק. אפאר יאר שפעטער, פופציג יאר שפעטער, ווען ר' שמשון הערש איז געקומען זיין א רב אין פראנקפורט האט ער געהאט עלף אידישע משפחות. טייטש טויזענטער טויזענטער משפחות זענען אראפ פון אידישע וועג ווייל זיי האבן גענומען די השכלה. וואס טייטש זיי האבן מחליט געווען מ'גייט זיין אינדרויסן ווי א גוי, נאר אינסייד ווי א איד, אבער ס'האט, די מציאות האט געוויזן, אז נאכדעם וואס ס'איז געשען אז די ערשטע דור פון די השכלה, מ'האט מחליט געווען מ'גייט זיין אדרויסן ווי א גוי, איז געווען די פאגראם, דו ווייסט מ'פלעג האבן פאגראמען, גוים פלעגן זיך צוזאמקומען הרג'ענען אידן, איז געווען אויף אסאך א שטערקערע אופן ווי אידן זענען געווען אנגעטון ווי א איד. פארוואס? ווייל די סיבה וואס די גוי האט פיינט די איד איז ווייל ווייל ער איז ווייל ער האט די אידישע שטאלצקייט, איז ווען ער פירט זיך אויף ווי א איד, נישט ווי א גוי, איז ער נישט אזוי אויפגערעגט אויף אים. ער פירט זיך אויף אינדרויסן ווי א גוי און דאך איז ער שטאלץ? נאַ! ביסט דאך פונקט ווי מיר, וואס פירסט וואס ביסטו שטאלץ? איז נאך ערגער געווען. זיי האבן זיי האבן געזען זיי האבן געמאכט א גרויסע טעות. ס'איז פונקט פארקערט, ווען מ'האט זיך אויפגעפירט ווי א איד, האט ער נישט געהאט אזא, ס'האט אים געבאדערט די אידישע שטאלצקייט, אבער ווען ער פירט זיך אויף ווי א גוי איז נאך א שטאלצקייט, ווייל די אידישע שטאלצקייט קען מען נישט מבטל זיין ווייל ס'קומט פון אינעווייניג, ווייל די סיבה איז מ'האט א חלק אלוק ממעל, ממילא וועגן דעם איז עס גארנישט בטל, בקיצור, ס'איז א די השכלה האט געמאכט א ביטערע דזשאב, ס'האט, ס'האט, ס'האט, ווען מ'זאגט ווען משיח העט קומען, העט ער גיין צו טויזענטער טויזענטער גוים אדער מיליאנען גוים, זיי זאגן אז דו ביסט א איד. ווייל זייער אסאך פון אידישע קינדער זענען אראפ פון פון די אידישע וועג דעמאלטס, און קיינער כאפט נישט אז זענען זענען זענען קיינער כאפט נישט זענען גוים, אבער זענען אידן. ס'טייטש אויב די מציאות איז געשען אז די מאמע מאמע מאמע האט חתונה געהאט מיט א איז געווען א איד איז איז געבליבן א איד שוין די מעשה איז געווען אז אז אז אז אפילו אין דייטשלאנד ווען די מעשה איז געווען אז זענען געווען זענען געווען עכטע גוים שוין פינף דורות גוים איז מען געקומען מ'האט זיי אריינגענומען אין די קאנצענטרעישן קעמפס מ'האט זיי געהארגעט מ'האט זיי פארברענט. ניין, עס זענען אידן. היטלער האט געזאגט ער גייט פארברענען יעדע איד. ס'האט נישט צו טון צו ער פירט זיך אויף ווי א גוי צו נישט. און וואס איז פשט פון דעם? קיינמאל אין היסטערי איז דאס נישט געווען. סאו איז רבי אלחנן וואסערמאן האט געשריבן א ספר פאר די קריג און ער האט געשריבן אז די אייבערשטער זאגט ואנכי אבדל אתכם מן העמים איך גיי אייך אפטיילען פון די גוי כל זמן דער איד איז אפגעטיילט פון די גוי און די איד און די איד האלט זיך נישט מיט די גוי האט נישט חתונה מיט די גוי, זאגט דער אייבערשטער איז אקעי, די רגע וואס די איד הייבט אן חתונה צו האבן מיט די גוי, זאגט דער אייבערשטער אקעי, איך וועל קער נעמען, איך וועל מאכן זיכער אז די גוי וועט ענק אפטיילען, איז במילא זאגט ער כל זמן אין היסטערי אידען קאם נישט חתונה געהאט מיט גוים, שטייט אפילו א איד איז אראפ פון אידישע וועג, נישט געווען אז אזאך א איד זאל חתונה מיט א גוי, ביי די השכלה דארט אין דייטשלאנד, דארט האט זיך אנגעהויבן די זאך פון חתונה האבן מיט א גוי, במילא אויב אזוי זאגט די אייבערשטער, אה, יעצט וועל איך ענק ווייזן, יעצט וועט קומען א א א, אפילו וועסט זיך וועלן שמד'ן, אפילו די ביסט שוין גע'שמד'ט, ניין, איך וועל ענק, איך איך וועל ווייזן אז א איד און א גוי איז אנדערש. אבער ס'איז למעשה געווען, די ווייסט די אלע זעקס מיליאן אידן וואס מ'זאגט ער האט געהארגעט, איז נישט געווען.

נאר וואס דען, דער סוד, בקיצור, דאס האט ער בכונה געזאגט, אבער מיר ווייסן אז דייטשלאנד איז עמלק, יא, ס'איז נאך די, די, די, די, די, ס'איז די, ס'איז, ס'איז, ס'איז, ווי מען זאגט, ס'איז, ס'איז די חלק פון עמלק, פון עשיו, וואס איז עמלק, וועגן דעם ער האט פיינט די אידן מער ווי סתם עשיו. עמלק האט א שנאה צו עשיו נאך אסאך מער ווי, ווי סתם עשיו. וועגן דעם עמלק, וועגן דעם זיי האבן אויסגעראטן. עני איד. על כל פנים אונז דארף מען זיך ארויסלערנען אבער פון עשיו, פון עמלק, פון היטלער. יא, ס'דא מענטשן וואס מיינען אה, יענע, יענע מענטש, דער איד איז נישט קיין ערליכער מענטש. ער איז נישט קיין איד. ניין, אונז דארפן זיך ארויסלערנען פון היטלער. ניין, היטלער האט מודיע געווען, אפילו איינער פירט זיך אויף ווי א גוי לכל דבר, איז א איד!

האבן זיי שוין געהאט א כפרה? די פויפסט נאך די קריג, נע, מ'האט שוין גענוג געהארגעט פון די אידן פאר דעם, מ'האט שוין ווי מ'זאגט, חמת המלך, יא, חמת המלך שככה, ארייט, איך האב געוואלט מסביר זיין וואס ניטל איז וועגן, אבער על כל פנים נעקסט טיים, אקעי.